טייערע חברים, ווילן מיר לערנען אביסל זוהר לכבוד שבת חזון, אזוי ווי עס איז נישט דא קיין זוהר געהעריג אויף די פרשת דברים, האט מען גערעדט אז מען זאל לערנען זוהר בענינים פון תשעה באב פון די חודש אב.

ס'איז געדרוקט אין די זוהר חדש, הייסט מדרש הנעלם אויף איכה, כ'בין נישט זיכער אויב ס'איז טאקע פון מדרש הנעלם אדער עפעס א ענליכע מדרש, על כל פנים איז דברי זוהר אויף איכה, און מ'קען זעהן אז די זוהר איז אביסל פארנומען מיט א זייער אקטואלע שאלה וועגן איכה, ווייל די גאנצע זוהר אויף איכה מער ווייניגער גייט אדורך א וויכוח פון די בני חוץ לארץ און די בני ארץ ישראל. ווער ס'איז מער ראוי, ווער ס'דארף מער לעשות הספד ובכי אויפן חורבן בית המקדש, ס'הייבט זיך אן די זוהר שלחו להו בני בבל לבני ארעא קדישא, לן יאות למבכי, לן יאות למעבד הספדא על חורבן בית אלהנא, ועל דאתבדרנא ביני עממיא, און שפעטער ענטפערן צוריק די בני ארץ ישראל, ניין, אונז דארף מען מער וויינען. און זיי ענטפערן צוריק וחוזר חלילה דריי פיר מאל גייט די וויכוח און אלע מדרשים ס'נישט אזוי לאנג גאנץ מדרש איכה אבער אלע מדרשים און אזוי ווי געזאגט געווארן אין די מסגרת פון די וויכוח וואס די זוהר שטעלט זיך פאר אז כאילו מ'שרייבט זיך בריוון די בני ארץ ישראל און בני חוץ לארץ שרייבן זיך בריוון איינער צום צווייטן ווער דארף מפרש זיין ספר איכה אין אנדערע ווערטער ווער דארף נוצן ספר איכה ווער דארף טוהן די ספר איכה די זוהר לייגט עס אראפ.

יעצט דאס, און יעצט איז דא אזויווי א וויכוח צווישן צוויי סארטן אידן, וועמען מיינט מען באמת? ווער איז ווער איז עומד אויף די אויף די סוד פון די ספר איכה? ווער איז די נמען פון די בריוו? ווער ווער איז די אדרעסי? צו וועמען האט מען אדרעסירט די בריוו וואס איז איכה? דאס הייסט, נישט זייער גוט גוטע וועג צו פארשטיין איכה און בכלל כל התורה כולה, ס'איז עפעס א. עס איז נישט נאר אונז זאגן עפעס א הספד, אונז זענען טרויעריג, דער נביא זאגט, דאך דברי נביאות, דאך דברי רוח הקודש, דאס הייסט, דאס זענען אלף בית וואס דער רבונו של עולם האט געמאכט, האט געשריבן, האט געשיקט, געשיקט צו אונז, בענין חרבן בית המקדש, און יעצט דארף מען עס טון. איכה ס'נישט קיין זאך איכה און כל התורה כולה נישט קיין זאך וואס מ'דארף לערנען ס'נישט קיין זאך וואס מ'דארף זיין פאסיוו מקבל זיין ס'א זאך וואס מ'דארף טון מ'דארף מפרש זיין אנדערע ווערטער מ'דארף עס נוצן מעורר זיין לבכיה מ'קען זעהן סיי פון די נוסח און סיי פון איכה אליינס און אויך פון די וויכוח פון די זוהר אז זיי מיינען נישט נאר צו מפרש זיין דאס איז נישט קיין טרוקענע שיעור דאס איז נישט קיין דברי הסבר לאמיר זאגן מה לעיין מה הפירוש בענין איכה ישבה בדד וואס איז די טייטש דאס איז דברי הספד בעצמם, עס האט א מטרה, עס איז א אקטיווע זאך, עס איז צו מעורר זיין בכי, עס איז מעורר זיין די התרגשות וואס מען דארף מעורר זיין, עס איז צו מעורר זיין דעת הלב, אסאך מאל, עס איז דא אזוי ווי צוויי חלקים אין די, ס'דא אסאך מענטשן וואס מוטשען זיך למשל מיט די קינות, מען פארשטייט עס נישט, לאמיר מאכן א שיעור צו פארשטיין, דאס איז איין זאך וואס מען קען טון, אבער די קינות אליינס, און אוודאי איז דא אין דעם א מקום, עס איז געשריבן מיט אסאך חכמה, מיט אסאך דעת, און מען זעט אז מען דארף דעת צו מקונן זיין, ס'איז נישט געמאכט סתם אין די וועלט אריין, אבער דאס איז געמאכט צו טון, דאס איז געמאכט, אפילו מגילת איכה אליינס וואס איז פון די כתובים, פון די כתבי הקודש, ס'איז נישט געשריבן געווארן צו פארציילן אינפארמעישן, צו זאגן, זאלסט וויסן אז ס'איז דא נאך א אלף א בית, ס'איז געשריבן געווארן צו זיין א פאום, צו זיין א שיר וואס מען נוצט אויף צו אויף צו איכה, און די זעלבע זאך, די זוהר אליינס איז געשריבן אויף דעם נוסח, אזוי זאגט ער, רבי אברהם גאלאנטי האט געשריבן א. א פירוש אויף מגילת איכה וואס הייסט קול בוכים. דרך הקבלה, ער איז געווען א תלמיד פון די רמק און ער זאגט אין זיין הקדמה אז די סיבה פארוואס ער שרייבט דאס איז ווייל ער זעט ער האט געזען ער ברענגט פון די זוהר טאקע מען זעט אז די סיבה פארוואס מ'האט חזל און די זוהר האבן געטון די אלע זאכן כדי מעורר צו זיין די עולם צו זיך קאנעקטן צו די צו די זאך וואס מ'וויל רעדן פון אין ספר איכה און ער זאגט ער זאגט אזוי דארט ער זעט מענטשן תשעה באב. ליינען יוסיפון, זיי ווילן וויסן די מעשה פון חורבן, און זיי מיינען אפשר דורך דאס זיי זיך מחבר זיין מיט די היסטאריע און פארשטיין וואס איז געשען, ער זאגט ער האט נישט געזען קיין איינער נישט, אף אחד האט ער געזען וואס ער לערנט יוסיפון, און ער איז נתעורר געווארן לתשובה אדער צו דביקות וואס אבילות החורבן איז דאך א סארט דביקות בשכינה, איז דאך א סארט סארט קאנעקשאן מיט די שכינה אז מען איז זיך משתתף בצערה. ער האט נישט געזען קיין איינער נישט, נאר וואס האט ער יא געזען אזוי ווי ער זעט אין די זוהר אז דורך דעם וואס מען גייט אריין אין די עומק הסודות פון גלות השכינה אז דורך דעם וואס מען גייט אריין אין די אין די ענינים פון גלות השכינה דורך דעם איז מען זיך נתעורר צו בכי, ס'הייסט די דעת וואס איז דא דא, די אלע ענינים, די אלע פירושים, די אלע חקירות וואס מען רעדט, זענען באמת נישט נאר חקירות, זענען באמת ענינים מעשיים, ס'איז נישט קיין ענין פון חכמתו מרובה ממעשיו, ס'איז נישט קיין ענין פון זיין עפעס א פראפעסאר, נאר ס'איז א ענין אז ווען מען פארשטייט דאס, אז נישט נאר די פארשטיין דאס, די עצם תנועה פון לימוד, די עצם מהלך פון לערנען איז געמאכט אויף דעם, און אזוי די וויכוח. אזוי ווי איך'ל שוין מפרש זיין וואס איך מיין די וויכוח איז וועגן, אבער די עצם מאכן די וויכוח איז בעצם אזוי ווי א רעטאריקל טאקטיקס אזוי ווי א ס'איז א וועג פון אראפלייגן ווי פיל סארט צרות ס'איז דא, עס הייסט קוק דא איז דא א צרה און קוק דארט איז דא א צרה, אז מ'איז אין ארץ ישראל און מ'מיינט שוין אז ס'איז גוט איז אפשר אפילו ערגער, אז מ'איז חוץ לארץ מיינט אז ס'איז בעסער פון א צווייטע זייט איז עס ערגער, ס'הייסט די סארט וועגן ווען מ'זאגט א וויכוח איז אויכעט פיוטים אין די. און די קינות וואס גייען אויף די נוסח פון רבי יהודה הלוי צווישן ירושלים און שומרון וואס האבן אזא ענליכע וויכוח, זיי זיי זאגן, און מ'דארף פארשטיין דאס איז נישט קיין ס'איז נישט געווען אזא וויכוח נישט די טייטש איז אז דאס איז א וועג א זייער א ביוטיפול וועג פון ארויסברענגען א גרויסע צער, אז איך פארצייל א מעשה ווי צוויי מענטשן דינגען זיך, און וואס דינגען זיי זיך? געווענליך דינגט זיך א מענטש, איך בין בעסער, איך בין שטערקער, איך בין גערעכט, דא דינגען זיי זיך איך בין מער מער טרויעריג, איך בין מער טרויעריג פון דיך, איך האב גרעסערע צרות פון דיך, איך האב מער וואס צו וויינען פון דיך. מיך מיינט, אזוי דער זוהר זאגט, מיך מיינט די סיין פון איכה, ווען מען האט געשיקט די אלף בית פון איכה, ס'מיינט מיך, ס'מיינט נישט דיך. ווייל דו האסט א קלענערע צרה, איך האב א, איך פארשטיי בעסער די צרה. און דאס ביידע ארויסצוברענגען אז פון דער זוהר איז נישט נאר א דיאלאג פון מענטשן, ס'איז א דיאלאג פון רעיונות, א דיאלאג ארויסצוברענגען ווי ס'דא פארשידענע וועגן, ס'דא פארשידענע וועגן, רעיונישע וועגן, אזוי ווי ס'דא פארשידענע צרות, מ'קען זאגן, איינער וואס איז א. ער האט געהאט א געווען א גביר איך ווייס וואס און ס'איז געקומען א האליקאוסט ס'האט זיך צובראכן זיין פעקטארי האט ער איין סארט בכי א צווייטער איז געווען א תלמיד חכם ער האט געהאט א ישיבה ס'איז חרוב געווארן זיין ישיבה דאס איז א צווייטע סארט בכי און אזוי ווייטער יעדע איינער לפי מ'קען מאכן אזא סארט מעשה יא איך האב פארלוירן דאס און יענער שרייט אה דו ביסט נאר דאס און איך האב פארלוירן אסאך גרעסער און א דריטער שרייט איך האב דאך פארלוירן מיינע קינדער און א פערדער שרייט און א פערדע שרייט איך האב פארלוירן דאס, און אזוי און אזוי וכהנה וכהנה. מען קען אויך זאגן די זעלבע זאך מיט געדאנקען, איינער זאגט, מען ברענגט ארויס יעדע געדאנק און זאגט און מען זאגט, די געדאנק איז דאך אבער א גרעסערע צרה, די געדאנק איז דאך אבער. מער ברענגט בעסער ארויס די פראבלעם, און די צווייטע זאגט אויב, נישט אויב די צווייטע, אויב די צווייטע געדאנק איז מבטא אז דא פון די צווייטע צד איז אויך דא דא עפעס א ענין וואס מ'דארף זיך אריין אריינקריכן און אריינקלערן, אז דאס איז די די שורש פון די וויכוח, פון די פון די אלע וויכוחים וואס דא אין זוהר און די אנדערע פלעצער וואס גייען אויף די אויף די נוסח. לאמיר אבער אזוי טאקע אביסל, לאמיר אבער אזוי טאקע אביסל מפרש זיין, אופס. וואס איז די, וואס די זוהר רעדט וועגן, וואס די סארט וויכוח וואס ער ברענגט, וואס איז די ענין וואס ער רעדט. און אזוי ברענגט ער א גאנצע וויכוח וואס דרייט זיך ארום די ענין צו די בני ארץ ישראל, וואס זאגן זיי, די ערשטע, די ערשטע שטיקל, די ערשטע שטיקל אין די דיאלאג שטייט אז די בני חוץ לארץ, בני בבל זאגט ער, וואס. כ'מיין מסתם בני חוץ לארץ באופן כללי זאגן, אונז איז ראוי צו וויינען לן יאות למבכי לן יאות למעבד הספדא על חרבן בית אלהינו פארוואס? ווייל אונז זענען דאך אין חוץ לארץ אונז זענען דאך אין ארץ העמים אונז זענען דאך כאילו עובד עבודה זרה אונז זענען דאך עובדי עבודה זרה בטהרה, אוודאי אונז זענען דאך די גרעסערע פראבלעם. זאגן די בני ארץ ישראל, נו, ענק זענען פון די אין חוץ לארץ, ענק זענען פון חוץ לארץ הקודש, ענק דארפן טאקע וויינען, אבער וואס האבן ענק מיט וויינען אויפן שכינה, זאל ענק וויינען פאר זיך אליינס, ענק זענען ארויסגעגאנגען פון די אור לחושך, ענק זענען אזוי ווי א עבד וואס איז ארויסגעלאפן פון זיין אדון, ענק זענען א גרויסע אויף גרויסע צרות, אבער מיט די חורבן בית המקדש וועט עס זיין ווייניג, ענק זענען, אפשר זאלן ענק וויינען אויף זיך אליינס. אזוי אזוי אז ער זאגט אבער אונז אונז דארפן וויינען פארוואס דארפן אונז וויינען ווייל אונז זענען דאך בני היכל המלך אונז זענען דאך בני בני השכינה בני ביתה און אונז ווייסן יקרא דמארי עלמא אונז ווייסן די כבוד השם אונז ווייסן די כבוד שמים אונז ראוי לבכות און מפרש זיין און זיי גייען אריין זיי זאגן אונז זענען יתומים עם יתומים אזוי ווי אן א טאטע און א מאמע און אונז קוקן יעדן טאג צו די כותל בית המקדש און זעהן אז ס'איז חרוב און אונז טרעפן עס זעט אונז אונז זוכן אונז אונז זענען דאך דא אונז שטיין אונז שטיין אויף יעדן טאג און אונז זעהן ווי ס'איז נישטא קיין בית המקדש און זוכן די שכינה און אונזער מאמע וואס האט אונז יעדן טאג געגעבן יונק צו זיין און אמאל פון אירע פון די בעסטע פון די בעסטע וואס ס'האט געהאט און זי האט אונז מנחם געווען זי האט אונז גערעדט מיט אונז שיין אזוי ווי כאיש אשר אמו תנחמנו. און יעצט אונז קוקן און אונז זעהן גארנישט, און עס איז נישט דא, די מאמע'ס שטוב איז חרוב געווארן, און אונז קלאפן די קאפ אין וואנט, עס שטייט דא ליטערלי אין זוהר, נבטש רישא לכותלי ביתא, אונז קלאפן קאפ אין וואנט, ווער וועט אונז מנחם זיין, אונז אמאל אונז געדענקען, אונז פלעגן זינדיגען, מען האט מען האט אונז מעניש געווען, אבער דאס איז געווען א גוטע זאך, אזוי שטייט והוא מחולל מפשעינו איז נאך באקומען א עונש, נאך דא עפעס א טאטע, איז דא א מאמע, איז דא מיט וועמען צו רעדן, היינט, והשתא אימא לית לן, אונז האבן נישט קיין מאמע, אונז האבן נישט. זיי האבן נישט קיינער וואס זאל אונז זאל אונז אויסהיילן, אונז האבן נישט קיינער וואס זאל אונז שלאגן אפילו, אונז האבן נישט קיינער, אונז האבן נישט קיינער וואס זאל אונז, זאל רעדן מיט אונז, אוודאי פאר אונז איז ראוי צו מספיד זיין, אויף אונז איז ראוי צו וויינען יעדן טאג, אונז גייען יעדן טאג צו די, ער זאגט אז זיי לייגן אזוי ממש אראפ, אונז גייען יעדן טאג צו די מאמע'ס בעט, אונז גייען אונז פרעגן און קוקן אזוי א יונגל, זיין מאמע איז נעבעך נפטר געווארן, און ער גייט יעדן טאג צו די מאמע'ס בעט און ער זאגט מאמי וואו ביסטו? און זי איז נישט דא, מען טרעפט איר נישט, און מען פרעגט וואו איז די מאמע געגאנגען, קיינער ווייסט נישט, מען פרעגט פאר די בעט, די בעט איז צובראכן, מען פרעגט די בענקל, די בענקל איז דאך צובראכן, מען פרעגט די הויז, די הויז איז חרוב געווארן, זיי פרעגן פאר די, און שווערן, זיי שווערן די די אלע היכלות, די אלע, ווייל זיי ווייסן נישט וואו זי איז, זיי האבן נישט קיין מושג וואו זי איז, ווייסן נישט וואו די מאמע איז געגאנגען, מען פרעגט די דאך, אפשר ווייסט די דאך.

צו צו ארויסצוהאבן צו צו צו זאגן די הספד, צו זאגן די הספד די אלף בית וואס וואס די אייבערשטער האט געשריבן, וואס די איכה וואס די נביא האט געשריבן בנבואה, דאס צו זאגן, דאס צו טון דאס, דארף מען דארף מען וויסן וואס מען טוט, דארף מען דאך וויסן וואס מען וויינט, דארף מען דאך זיין פון די פון די בני השכינה, מען קען נישט זאגן דו וויינסט אויף גלות השכינה ווייל דו ביסט אנטלאפן פון די שכינה, דעמאלטס וויינסטו אויף גלות עצמך אזוי ווי אזוי ווי מען זאגט. דארפסט דיך ארויס האבן די ענין און און די זאגן ענק האבן נישט בכלל קיין דעת ענק ענק זענטס טאקע אין חוץ לארץ ענק זענטס טאקע בלי בלי דעת בלי בלי שכינה ממילא פארשטיין ענק נישט בכלל און און עס איז בכלל נישט פאר ענק עס איז בכלל נישט פאר ענק די די די גאנצע זאך און יעצט מיר זעהן זייער אינטערעסאנט און שפעטער זאגט אינצווישן איז דא א גאנצע א באנטש פון דרשות אויף איכה ישבה בדד סאיז כאילו וואס די בני ארץ ישראל דרש'ענען טאקע מפרש צו זיין די פסוק פון איי איכה וואס איז די וואס איז די ענין? און זאגן שפעטער קומט צוריק זיי וועלן קומען צוריק און הערן וואס זיי ענטפערן צוריק וואס ענטפערן זיי זאגן יא גערעכט זענטס ענק יאות דאתון צריכין למבכי ענק דארפן מאכן די הספד פארוואס ווייל ענק זעען דאך די היכל די היכל פון אונזער מאמע וואס איז חרוב און איר בעט איז איבערגעקערט געווארן און זי איז נישט דארט און ענק ענק זעען איר אבער אויב אזוי וועסטו זאגן, ווי איז די שכינה? אין אנדערע ווערטער, לאמיר טראכטן וואס גייט דא פאר. ענק זאגן, די בני ארץ ישראל זאגן אז זיי ווייסן וואו צו קוקן אז ס'איז פארלוירן געווארן, יא? זיי ווייסן וואו די אדרעס וואו די בית מקדש איז, זיי ווייסן וואו און וואו מ'דארף וויינען. ענק ווייסן בכלל נישט וואו ס'איז, ס'איז בכלל עפעס אזא, עפעס א שמועה רחוקה, עפעס א, עפעס א ענין פון איך ווייס וואס. אונז אבער ווייסט מען.

זעהן די שכינה איז דאך מיט אונז, זאגן און אפשר, אזוי זאגן זיי ממש, אפשר דארף מען זיך נאך פרייען, ענק זאלן טאקע זיין טרויעריג, ווייל די שכינה איז אנטלאפן פון ענק, ס'איז מער נישט אין ארץ ישראל, ס'איז מער נישט במקומה, אבער אונז זאלן זיך פרייען. און מ'זעהט דאך יחזקאל הנביא, און דאס איז אוודאי רעפרענס די זוהר אין פרשת שמות וואס אונז האבן געלערנט בזמנו, ווי דער יחזקאל הנביא האט געוויזן פאר די אידן אין גלות בבל אז די שכינה מיט די גאנצע מרכבה אלעס איז געקומען, אלעס איז געקומען מיט זיי אין גלות דארף מען זיך פרייען, אונז זעהן דאך די שכינה איז נאך מיט אונז, ס'איז דא א. ס'דא א שמחה, נאר אוודאי שרייען איז נישט, פארוואס? ווייל ס'איז דאך מחוץ, וויינען, אוודאי פרייען זיך נישט, ווייל עס איז חוץ מקומה. און זיי ווען זיי זעען די שכינה מיט אונז, קומט זי נישט מיט שמחה, זי קומט מיט מרירות, זי קומט מיט בכי, יעדן טאג די שכינה זעט אונז בכמה צרות, בכמה גזירות וואס מ'איז גוזר אויף אונז, און די שכינה קען גארנישט טון, דאס איז א געוואלדיגע צער, אנדערע ווערטער, כולי עלמא מודה. כולי, בזה כולי עלמא מודה אז ווער ס'האט נישט קיין קשר מיט די שכינה, אז ווער ס'איז נישט פון די בני השכינה, האט נישט וואס צו וויינען, האט נישט וואס צו רעדן פון איכה, דאס איז נישט פאר דעם, פארקערט, אין א געוויסע זין, אזוי ווי דעמאלט וואלט געווען א אמת'דיגע גלות, אזוי דעמאלט איז שוין נישט נוגע, אונז רעדן דאך נישט פון די פון די לעוועל. נאר צווישן די בני ארץ ישראל און די בני חוץ לארץ וואס זיי זיי דינגען זיך, וואס דינגען זיי זיך סך הכל ווי די שכינה ליגט טאקע אויף א אופן וואס מען קען טאקע וויינען, דאס איז די דאס איז די די אמת'דיגע שאלה, און איך בין נישט זיכער וואס די בני ארץ ישראל ענטפערן פאר זיי, מען דארף מעיין זיין וואס איז די.

אבער סאיז דאך די מעשה די שכינה איז געגאנגען אין גלות און מיטגעגאנגען מיט די אידן בכל צרתם לו צר זיי זענען דאך גלו לבבל גלתה שכינה עמהם איז די שכינה מיט אונז נאר דאס איז א אנדערע סארט שכינה אויף די שכינה עמהם דאס דארף מען דארף מען ארויסהאבן אז עס איז א אנדערע סארט און די תפקיד פון די בני ארץ ישראל און חוץ לארץ און איך מיין אז עס איז אפשר נוגע ממש בזמן הזה און עס איז און עס איז על כפנים צוויי סטיריאטייפס צוויי ארקעטייפס צוויי וועגן וויאזוי מען קען טראכטן פון די ענין. ס'דא א ס'דא א אנדערע סארט מצב און ס'דא, מ'דארף באמת וויסן דאס, ס'דא די די מגיד פון מעזריטש האט געזאגט אז אין חוץ לארץ בזמן הגלות איז גרינגער צו האבן רוח הקודש ווי אין ארץ ישראל, ווי אין אפילו ווי בזמן הבית. וואס ער זאגט פארוואס זאגט ער דאס נישט ווייל ער זאל זאגן חיזוק ווייל ס'איז געווען א פאקט ער האט געפילט אז ס'איז דא רוח הקודש ס'איז ביי אים די שכינה ס'איז גאנץ גוט די וועלט איז לייף איז גוד און ס'איז אים געווען כאילו א קשיא ער פרעגט כאילו די קשיא איי אונז ווייסן דאך אונז לערנען דאך אז אין השכינה שורה בחוץ לארץ אונז לערנען דאך אז ס'איז דא א גלות נו האט ער געטראפן א תירוץ ס'איז דא א תירוץ א טיפע תירוץ וואס ער וואס ער רעדט וועגן דעם וואס האט צוטון מיט די גאנצע זעלבע זאך וואס אונז זאגן לגבי בין המצרים אז ס'איז דא אין דעם עפעס א עפעס א עומק, און די עומק איז וואס די זוהר דא רעדט וועגן למעשה, און מען דארף אבער פארשטיין די חילוק. די בני חוץ לארץ. זיי ווייסן, די שכינה זעהט זיי, און די שכינה קען גארנישט טוהן. די בני ארץ ישראל זעהן ווי די שכינה איז נישט דא, כאילו פארקערט איינער פון די צווייטע. די שכינה וואס איז בגלות איז דאך בגלות, דאס הייסט זי איז נישט במקומה, דאס הייסט זי טרעפט זיך נישט קיין ארט. און דאס איז אוודאי די עיקר צער. וואס די בני חוץ לארץ זאגן, ס'הייסט די שכינה איז דא, ס'איז דא א שכינה, שכינה גלו לבבל, שכינה עמהם. אבער די שכינה איז אזוי ווי א עוף לעין לא פה, די שכינה האט נישט האט נישט קיין ווארט, זי האט נישט קיין קיין רעדנער, זי האט נישט קיין ספאוקספערסאן, איר ספאוקספערסאן איז געשטארבן, זי האט נישט, אזוי ווי מ'זאגט נישט דא קיין נבואה בחוץ לארץ, יא ס'הייסט ס'הייסט א נביא, א נביא הייסט דאך א ספאוקספערסאן, א ספאוקספערסאן פאר פאר געטליכקייט. און דאס איז. א זאך וואס מ'דארף וויינען פאר דעם אין א געוויסע אין א זייער טיפע וועג, און וואס מ'דארף נישט נאר מ'דארף וויינען מ'דארף אויך עפענען דעי דעי בריוו דעי אלף בית וואס מ'האט געשיקט וואס איז אמת'דיג אזוי ווי אלף בית פון נביאים, און מ'דארף קענען ברענגען ארויסברענגען דעי דעי ווערטער וואס די שכינה וויל זאגן, דאס הייסט כביכול אז אז די אידן זענען בגלות אז די אידן זענען איינגעשפארט און די שכינה און די מאמע שטייט דארט און זי קען גארנישט טון. כאילו זי איז אויך איינגעשפארט, זי איז אויך העלפלעס, דאס איז א געוואלדיגע העלפלעסנעס, דאס איז א געוואלדיגע געוואלדיגע תפיסה, א געוואלדיגע דזשעיל, א געוואלדיגע בית כלא פאר די שכינה. און אזוי ווי די זוהר זאגט, און כמעט די גאנצע זוהר דרייט זיך אמת'דיג ארום ארום די, צו סאלוון די פראבלעם, ס'דא וועגן, ס'דא וועגן, זעט אויס אזוי ווי יחזקאל הנביא, ס'דא וועגן צו וויינען פאר די שכינה אין די גלות, צו רעדן פאר איר אין די גלות, און אפשר אפילו אדרבה אזוי ווי אונז זאגן, קען אפילו זיין אז דער וואס טוט דאס וועט וועט ער האבן די שכינה, דאס הייסט אפשר אפילו מער ווי ווי איינער אנדערש, ווי די בני ארץ ישראל וואס מ'וועט זען. דאס איז די דרך פון די בני חוץ לארץ, וואס די רחמנות וואס זיי האבן אויף די שכינה, די די די. די בכי וואס זיי האבן אויף די שכינה, די צער וואס זיי האבן איז די צער פון הזדהות, פון זיי איידענטיפייען מיט דעם וואס זי קען גארנישט, זי איז דא און זי קען נישט זאגן גארנישט, זי קען גארנישט טון, זיי האבן משונה'דיגע צער, זיי האבן משונה'דיגע העלפלעסנעס. די בני ארץ ישראל האבן א אנדערע סארט, זייער א אנדערע סארט בכיה, וואס מען, ווייל די קענסט זאגן אז דאס איז די ריכטיגע בכיה, ווייל פשטות איינער זאגט, די וויינסט אויף גלות השכינה, די וויינסט אויף צער השכינה, וואס זאגסטו? די וויינסט אויף דעם וואס די שכינה איז נישט דא. דאס איז ממש פארקערט ווי מ'האט געזאגט לכתחילה. לכתחילה האט מען געמיינט, די שכינה איז נישט אין חוץ לארץ, וואס האבן ענק, וואס דארפן ענק וויינען מער? זאגן זיי ניין, די שכינה איז ביי אונז, אונז ווייסן דאך וואס די שכינה איז, דארפן ענק מער וויינען. יעצט זאגט מען פארקערט. ביי ענק איז טאקע די שכינה נישט דא. מ'גייט אין ארץ ישראל, און מ'זעט ווי די היכלא חרב, און ווי ס'גייט, ווי די שכינה איז נישט דא. איז אוודאי די אריגינעלע, די פשוט'ע פשט פון גלות, פון וויינען אויף גלות השכינה איז דארט שטערקער. און דו פארשטייסט דאך וואס ס'איז, און ס'דא אפילו די זוהר גייט צוריק אריין יעצט און מאריך נאכדעם אז זיי הערן די הערן די אז וואס די וואס די וואס די שטייט אין די אגדה אז די אייבערשטער וויינט זיך יעדן טאג און ער דרייט זיך אין בית המקדש און ער וויינט וואס איז געשען. דאס איז דאס איז די די די צד, די פשוט וואס די פשוטע פשט, אבער די חוץ לארץ באמת דא זאגן עפעס אנדערש, זיי זאגן אז אונז זעען ווי די שכינה קען נישט רעדן, אונז זעען ווי די שכינה קען אונז קען זיך נישט העלפן, קען אונז און אונז דארפן איר העלפן, און אונז גיין, דאס איז דאס קען זיין טאקע יעצט פארשטיי איך אפשר אז דאס באמת וואס די נעקסטע תירוץ איז, וואס די בני ארץ ישראל הייבן אן צו רעדן ווי זיי הערן, אויכעט ווי די בת קול מנהמת כיונה, די סארט זאכן יעדע נאכט, השם ממרום ישאג, דאס הייסט זיי זאגן אז. יא, און זיי האבן, זיי האבן געזאגט יא, זיי האבן מסכים געווען צו די בני חוץ לארץ וואס זיי זאגן אז מען דארף, מען דארף קענען הערן, מען דארף קענען האבן די שכינה, מען דארף קענען הערן ווי די שכינה קען זיך נישט העלפן. און זיי זאגן אונז האבן דאס אויכעט, ווייל אונז איז דאך דא די ענין וואס הייסט אז דווקא דארט איז דא, און עס קען זיין אז דאס, דאס איז טאקע מקבל געווען די, די, עס איז טאקע מקבל געווען די ענין, די, די נקודה אז. אז די עיקר צער השכינה איז אויף דעם וואס מען דארף געבן א פע, אזוי ווי אבל אין לו פה, צו געבן א פע פאר די, פאר די. פאר די שכינה. ס'דא נאך נאך תשובות נאכדעם ווייטער וואס די בני. חוץ לארץ זאגן און בני ארץ ישראל זאגן ווייטער איז דארף מען מעיין זיין צו ס'שטימט ווייטער מיט די ענין אבער על כל פנים דאס איז די צוויי צוויי מהלכים צוויי צוויי נקודות נישט פארקערט ווען מ'פארשטייט די די על כל פנים איך טראכט פון די חוץ לארץ'דיגע ענין וואס דאס איז צו אז די די בכי איז טאקע נישט אז די שכינה איז נישט דא די בכי איז טאקע אז די שכינה איז יא דא די שכינה איז יא דא נאר אין א מצב אין א מורא'דיגע שפל המצב אין א מורא'דיגע. מורא'דיגע מצוקות, א מורא'דיגע צרה אז זי קען נישט רעדן, אז זי קען נישט גארנישט טון, און אפשר טאקע דאס איז די די זוכה ורואה בנחמתה, די די התחברות וואס מ'באקומט, מ'הייבט אן יא אביסל צו טון, מ'הייבט אן יא צו רעדן בשמו, איך וויל נאר ענדיגן מיט די ווארט, ס'איז דאך דא א הלכה ביי א אבל. אז אבל פותח תחילה, טאר נישט, טאר נישט, נישט נישט שיין, ס'איז נישט דאס, נישט די דרך, נישט די וועג צו רעדן, אריינרעדן, מ'דארף אים לאזן, אים לאזן עפענען די קאנווערסעישן, מ'דארף אים לאזן רעדן. און אזוי איז באמת אין אין אבילות השכינה. אסאך מאל מיין איך אז די סיבה פאר די יענע הלכה פון יענע מנהג איז הנהגה איז אז מען דארף קענען שווייגען מיט א מענטש אויכעט. ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נאך שנאה און נקמה. ס'איז דאך דא אזוי ווי אזוי שטייט ביי חברי איוב פאר זיבן טעג וואס זענען געזעצן אויף די ערד צוזאמען מיט אים און געוויינט. שפעטער האט זיך אנגעהויבן די גאנצע וויכוח פון איוב מיט חבריו. און דאס מיינט אזוי ווי מען זאגט ישב בדד וידום. דאס איז די ערשטע זאך. דאס הייסט, מען דארף קענען שווייגן ווען די שכינה שווייגט אויכעט. און זיך מתחבר זיין מיט די צער. און שפעטער וואס געשעהט? וואס איז די איכה ישבה בדד איז בעצם די פתיחת השכינה אליינס, וואס זי הייבט אן צו רעדן. נאכדעם קען מען אנהייבן בכלל צו שמועסן, מקונן זיין, מתנחם זיין. טון די אלע עבודות, ס'איז אין, מ'דארף אבער קענען געבן דעם מינוט, מ'דארף קענען האבן פעישענס, מ'דארף קענען האבן פעישענס צו זיין, צו ווארטן פאר די אבל לפתוח תחילה, ס'איז אויך א ענין פון כבוד כאילו פאר די אבל, אבער די עומק פון דעם איז אזוי, מ'דארף קענען ווארטן פאר די שכינה לפתוח תחילה, און ס'איז אמת אין, בפרט בזמן הגלות, מ'קען נישט, מ'קען נישט אנהייבן מיט גארנישט אזוי, קול רעש גדול, מ'גייט אנהייבן, מ'גייט זאגן, מ'גייט וויינען, מ'דארף לאזן פאר די, פאר די אמת'דיגע אבל, פאר די שכינה, פאר די.